האלט מיר דף יוד בית עמוד בית ביי די משנה. אפאר שורות פון אונטן זאגט די הייליגע גמרא. מזכירין יציאת מצרים בלילות. די חידוש פון די משנה איז אז מען דערמאנט הגם. פרשת ציצית ווי רשי זאגט, די פרשה פון ויאמר, די דריטע פרשה וואס מען זאגט, איז א פרשה, איז א פרשה וואס, וואס א פרשה וואס איז נישט נוגע ביינאכט, ווי רשי ברענגט די דרשה פון וראיתם אותו, וראיתם אותו וזכרתם, וואס האבן שוין געהאט אויבן דערמאנט די גמרא, וואס האבן געהאט אן אמורא וואס לערנט אז ס'איז יא דא, אז ס'איז יא א ציצית, ס'איז יא א מצוה וואס גייט אן ביינאכט, אויב איינער געדענקט, ער האט אנגעטון פאר זיין פרוי ציצית, על כל פנים ווי מ'נעמט אן להלכה אין די משנה און אין די קומענדיגע משנה איז ציצית איז א מצות עשה שהזמן גרמא א מצוה וואס גייט נאר אן ביי טאג און נישט ביינאכט און מיט דעם אלעם איז מזכירין יציאת מצרים בלילות דערמאנט מען נאך אלץ די פרשה פון ויאמר פארוואס ווייל טאקע ווייל איך וויל דערמאנען די מצוה פון יציאת מצרים און ווי די משנה נעמט אן איז דא א חיוב ס'דא א מצוה פון זכירת יציאת מצרים איינע פון די שש זכירות איז אז א איד זאל געדענקן יעדן טאג איז אז אונז זעמיר ארויס פון מצרים און די חיוב איז אויך ביינאכט, די גמרא גייט, די משנה גייט יעצט ברענגען א מחלוקת צו ס'איז טאקע דא א חיוב פון זכירת יציאת מצרים ביינאכט אדער נאר בייטאג. אמר רבי אלעזר בן עזריה, דאס איז די באקאנטע משנה וואס מ'זאגט עס טעגליך, נישט טעגליך, יערליך זאגט מען עס ביים סדר, הרי אני כבן שבעים שנה, איך אלעזר בן עזריה איך בין אזוי ווי זיבעציג יאר, און ווי יעדער איינער ווייסט, רשי ברענגט דא די מעשה אז ער איז נישט געווען ממש זיבעציג, נאר די טאג וואס מ'האט אים געמאכט א נשיא כדי ער זאל האבן דעם רעספעקט פונעם ציבור איז געשען א נס און ס'איז אים ארויסגעוואקסן א לאנגע ווייסע בארד, דער רמבם רעשענעלייזט עס אביסל, דער רמבם זאגט אז רבי אלעזר בן עזריה איז געווען אזא עמל בתורה ער האט זיך אזוי געמוטשעט ער האט זיך אזוי געמוטשעט אין לערנען אז התורה מתשת כוחו של אדם, אז ביי די אכצן איז ער שוין געווען אויסגעמוטשעט ווי א זיבעציג יעריגע איד, און דאס איז געווען זיין טענה אז הרי אני כבן שבעים שנה, איך בין א תלמיד חכם, און איך האב איי דיד מיי האום ווארק, איך האב געטון מיין ארבעט, און מיט דעם אלעם הערט מען מיך נישט אויס מיט מיין שיטה, איז ולא זכיתי. איך האב נאכנישט באזיגט שתאמר יציאת מצרים בלילות, איך האב געטענה'ט אז ס'איז דא א מצוה פון זכירת יציאת מצרים ביינאכט, אבער כ'האב נישט געהאט גענוג א שטארקע ראיה דערויף, עד שדרשה בן זומא, בן זומא איז געווען א געוואלדיגע דרשן, ער פלעגט דרש'נען פסוקים, איז אין יענע טאג וואס רבי אלעזר בן עזריה איז געווארן נשיא, האט בן זומא גע'דרש'נט אין שטיצע פונעם נייעם נשיא, האט ער געזאגט שנאמר שטייט א פסוק למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך זאגט דער פסוק, איז האט בן זומא גע'דרש'נט ימי חייך גייט ארויף אויף הימים, אז די למען תזכור גייט ארויף אויפן טאג, כל ימי חייך גייט ארויף אויף הלילות, וחכמים אומרים חכמים האבן זיך געדינגען, חכמים האבן געלערנט אז ס'איז נישט דא קיין חיוב פון זכירת יציאת מצרים, ביינאכט האבן זיי גע'דרש'נט ימי חייך העולם הזה, דאס גייט ארויף אויף אונזערע טעג יעצט ביז משיח וועט קומען, און כל איז להביא לימות המשיח. איז פשט איז אזוי, די חכמים האבן געלערנט אז ס'איז דא פסוקים וואס ברענגען ארויס אז ווען משיח גייט קומען גייט זיין אזעלכע גרויסע ניסים אז ס'וועט פארשאטענען די נס פון יציאת מצרים, מיט דעם אלעם האב איך דעם. פסוק וואס זאגט כל אז אפילו דעמאלטס, הגם די עיקר הנס אזוי קומט אויס פון די גמרא, די עיקר הנס פון וואס מ'וועט רעדן וועט זיין מלחמת גוג ומגוג גייט זיין די גרויסע ניסים דאס איז די חמור'דיגע נקודה וואס מ'דארף געדענקן אז די ניסים וואס אונז גיימער גיין דורך גיין ווען משיח העט קומען העט זיין פי כמה ווי די גרויסע ניסים פון לילה כיום יאיר און די עשר מכות וואס אונז האבן געהאט דעמאלטס אבער מ'גייט נאכאלץ כל קומט אונז לערנען אז מ'גייט נאכאלץ געדענקן די מצוה פון זכירת יציאת מצרים איז די גר"א זאגט אז די באקאנטע ווארט פונעם גר"א אז כל האט צוויי טייטשן, יא, כל קען מיינען אלע טעג, אדער כל קען מיינען גאנצע טעג. כל אלס גאנצע טעג גייט עס מיינען טאג און נאכט, כל אלס אלע טעג געב איך דיר מער קוואנטיטי און ס'טראגט מיך אריין ביז ימות המשיח. זאגט די הייליגע גמרא, גייט די גמרא ברענגען א ברייתא וואס טוט אויסברייטערן די מחלוקת פון רבי אלעזר בן עזריה און די חכמים, נאך איין נקודה וואס איך וויל צולייגן, למעשה זעהן מיר נישט די חכמים זאלן אדרעסירן צו מען זאגט דעם ויאמר אדער נישט, זיי קומען סעטן די רעקארד סטרעיט, זיי זאגן איין זאך, אז ס'איז נישטא קיין מצוות עשה פון וואס זאל מיך שאפן א חיוב פון זכירת יציאת מצרים צו זאגן ויאמר, די ראב"ד לערנט אז אפילו לויט די חכמים, נאכאלץ איז דא א מצוה מדרבנן צו זאגן ויאמר, קודם כל. קודם קען זיין א מצוה מדרבנן טאקע אלס זכירת יציאת מצרים, ס'טאקע נישט קיין חיוב מדאורייתא צו זאגן ביינאכט, ס'איז נישט קיין שלעכטע זאך, ס'איז נאכאלץ א גוטע זאך, אויך אונז האמיר געהאט נעכטן דערמאנט פינף טעמים פארוואס מ. זעקס טעמים פארוואס מ'זאגט ויאמר, ווייל איך האב דארטן הרהור עבירה הרהור מינות מיט עול מצוות מיט אלע אנדערע גוטע זאכן, פרשה פון ציצית, אקעי דאס איז טאקע נאכט. עשרת הדברות האבן מיר גערעדט פאר אלע דריי פרשות, יא באט ס'העלפט טאקע אויך, באט עס איז דא גענוג סיבות פארוואס צו זאגן ויאמר, ס'זעט נישט אויס פון די משנה ווי די חכמים אדרעסירן דאס, זיי זאגן נאר איין זאך אז א חיוב מצד די מצוה פון זכירת יציאת מצרים דאס איז נישט דא. זאגט די הייליגע ברייתא, תניא האט מען געלערנט א ברייתא אמר להם בן זומא לחכמים, האט בן זומא געטענה'ט צו חכמים ענק דרש'נען פון כל להביא לימות המשיח, וכי מזכירין יציאת מצרים לימות המשיח, והלא כבר נאמר, איך וועל דיר ברענגען די פסוקים הנה ימים באים נאום ה' ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפון ומכל הארצות אשר הדחתים אשר הדחתים שם, האסט דאך א פסוק קלאר וואס זאגט אז איינמאל משיח קומט איז לא יאמרו אשר העלה, קען דאך נישט זיין אז ס'איז דא א חיוב פון להביא לימות המשיח, אמרו לו האבן די חכמים צוריק געענטפערט, ניין, דאס איז טאקע אונזער דרש פון כל אונזער דרש פון כל קומט אונז זאגן אז דו דארפסט לערנען די פסוקים, אזוי לערנט די מאירי, אז דו דארפסט לערנען די פסוקים פון נביא אנדערש, לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אז מ'גייט אינגאנצן ערעדיקעיטן ס'איז מער נישט דא אזא אזא מצוה ווי זכירת יציאת מצרים, ניין אלא שתהא שעבוד מלכות עיקר, די פאקט אז אונז גיימער ארויסגיין פון מלכות אדום פון דעם לאנגן גלות דאס וועט זיין די עיקר שבח, יציאת מצרים טפל לו, אבער ס'איז נאך אלץ דא א מצוה כיוצא בו און ברענגען די חכמים יעצט געוויסע פלעצער ווי מ'זעט טאקע מ'לערנט ארויס אז אפילו איך זאג דיר איך גיי מער נישט רעדן דערפון, מיינט נישט אז איך גיי מער נישט רעדן דערפון, איך גיי עס מער נישט געבן אזא עיקר ווי איך האב עס געגעבן ביז יעצט. כיוצא בו אתה אומר לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל, דער אייבערשטער זאגט פאר יעקב אז זיין נאמען גייט זיך טוישן, כי אם ישראל יהיה שמך, זאגט די גמרא לא שיעקר יעקב ממקומו, אלא ישראל עיקר ויעקב טפל לו, ווי רש"י ברענגט א פסוק וואס די גמרא גייט באלד ברענגען אז מען טרעפט אז די תורה אליין, דער אייבערשטער איז ויאמר אלקים לישראל, ויאמר יעקב יעקב, ויאמר הנני, איז זעט מען דאך דער אייבערשטער אליין רופט אים יעקב, סאו וואס איז פשט אין פסוק? מוז זיין אז די כוונה פונעם פסוק איז אז דער עיקר נאמען וועט זיין ישראל, אבער מען גייט אים נאך אלץ רופן יעקב. וכן הוא אומר, ברענגט ער נאך א ראיה, אל תזכרו ראשונות, דער נביא זאגט ווען משיח העט קומען, ווען ס'עט זיין נאך מלחמת גוג ומגוג, איך גיי מער נישט דערמאנען, תזכרו, יא, איך גיי בכלל מער נישט דערמאנען, די ערשטע דריי. גליות פון בבל, מדי און יוון וואס אידן זענען אדורך, וקדמוניות אל תתבוננו, קדמוניות גייט צוריק צו מצרים, אל תתבוננו, אין דעם וועל איך מיר נישט מתבונן זיין, פשט איז עס גייט נאך עקזיסטירן, ס'גייט נאך זיין א טפל, אבער דער עיקר גייט עס נישט זיין. אל תזכרו ראשונות, זאגט די גמרא זה שעבוד מלכיות, דאס זענען די גליות פון פריער, וקדמוניות אל תתבוננו זו יציאת מצרים, הנני עושה חדשה עתה תצמח, ס'וואקסט ארויס א נייע ישועה, תני רב יוסף זו מלחמת גוג ומגוג, און ווי אונז לערנמער די פסוקים שטימט עס מיט אונזער מהלך. די גליות פון מדי, יוון און בבל דאס דארף מען בכלל מער נישט דערמאנען ווייל ס'ווערט באזייטיגט מצד די גרויסע ניסים פון מלחמת גוג ומגוג. אבער די ענין די ניסים פון יציאת מצרים דאס שטייט וקדמוניות אל תתבוננו, קיין התבוננות פעלט נישט, ס'שטייט נישט אל תזכרו ס'איז אביסל א שוואכערע לשון אזוי לערנט די מהרש"א. איז פשט איז אז ס'איז טפל ועיקר, און די גמרא ברענגט יעצט א משל, משל למה הדבר דומה לאדם שהיה מהלך בדרך ופגע בו זאב, ער האט באגעגנט א וואלף וניצל ממנו והיה מספר והולך, ווייסט מעשה זאב והיה מספר והולך, מעשה זאב ער האט פארציילט פאר יעדן איינעם, wow כ'בין געראטעוועט געווארן פון א זאב, פגע בו ארי וניצל ממנו והיה מספר והולך מעשה ארי, דער זאב. מעשה איז שוין יעצט געווארן א פארשאטענע מעשה. פגע בו נחש וואס איז נאך ערגער ווי א לייב, א לייב אז ער איז נישט הונגעריג און ער איז פול טשעפעט ער נישט די נחש איז דאך געפערליך. וניצל ממנו שכח מעשה שניהם והוא מספר והולך מעשה נחש, און פארשטייט זיך די רשב"א זאגט שוין אז די משל נישט דומה לנמשל, ווען אונז האמיר אויך דריי מעשות אונז האמיר נישט געזאגט קיין ושכח אויף אלע דריי אויף די ערשטע צוויי מעשות אונז האמיר געזאגט ושכח נאר אויף די חלק פון שעבוד מלכות און נישט אויף און נישט אויף יציאת מצרים, על כל פנים ענליך, א ענליכע מעשה איז עס זיכער, אף כך ישראל צרות אחרונות איז די שפעטערע צרות איז משכחות את הראשונות, אז עט סאם פוינט פארגעסט מען, ווערט באזייטיגט די לויב וואס איז דא, וואס איז דא אויף די פריערדיגע, ווייל אונז האמיר ניסים וואס נעמט איבער, סאו צרות אחרונות משכחות את הראשונות איז א באקאנטע לשון וואס מענטשן נוצן, מען נוצט עס אין א נעגעטיוו קאנאטעישאן, אז נעבעך נעבעך ס'איז אזוי ביטער, אז מ'האט כאמאס, פארגעסט מען שוין אז ס'איז געווען א מירון, באט ס'ליגט אין דעם אויך א מורא'דיגע טובה, ווייל שכחה, שכחה איז איינע פון די גרעסטע מתנות וואס ס'איז דא, ווען א מענטש וואלט געלעבט קאנסטענטלי מיט זיין פעין און ער וואלט נישט פארגעסן, וואלט ער נישט געקענט מחזיק מעמד זיין, ס'געשעהט איין מאל און ער גייט ליידן פאר די רעסט אוו היז לייף. אז ס'דא שכחה, אז ס'דא די קאנסעפט פון טיים הילס, צייט גייט דורך, קען א מענטש גיין ווייטער. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער. אז מ'האט דערמאנט די טויש אין נאמען פון יעקב און ישראל גייט די גמרא ברענגן נאך דרשות וואס ארבעטן אויף די מהלך אזוי וועמער אונז לערנען. ס'דא א אנדערע מהלך דא וויאזוי צו לערנען, לויט אונז וועמיר לערנען אזוי אברם הוא אברהם, די פסוק זאגט אברם הוא אברהם, איז בתחילה נעשה אב לארם, קודם האט ער געהייסן אברם, וואס ס'איז אב לארם? ער האט געוואוינט אין ארם נהריים, פשט איז ס'איז געווען א. א חשובער מענטש, א הויפט אין ארם נהריים, לבסוף נעשה אב לכל העולם כולו, ער איז געווארן א אב צו די גאנצע וועלט, ס'איז אן ענין פון סוף הכבוד כבוד לבוא, ווייל אברהם אבינו איז דאך געווען עברי אנוכי, ער איז געווען אויף איין זייט פון די וועלט און די גאנצע וועלט איז געווען אויף די אנדערע זייט, ווען ער האט אנגעהויבן זיין עבודה פון זאגן אז ס'איז דא א גאט, ער איז געווען א רעדיקאל און ס'האט גענומען ביז די פֿינף און זיבעציק יאר ביז דער אייבערשטער האט זיך פאר אים מגלה געווען. ער איז געקומען מצד זיין הכרה מצד זיין שכל געזאגט ס'איז דא א גאט, און מענטשן האבן געלאכט פון אים. ס'איז אנגעקומען א טאג וואס ער איז געווען אב לכל העולם כולו ווייל אז א מענטש גייט ריכטיג קומט ער אן. שרי היא שרה, איז בתחילה נעשית שרה שרה לאומתה, ס'איז א לשון פון שרתי זאגט רש"י שרי אז ס'איז נאר פאר איר פאלק אבער לבסוף נעשית שרה לכל העולם כולו, פשט איז אז אויב אברהם אברהם איז א קעניג פאר די גאנצע וועלט איז זיין ווייב. א קעניגן פאר די גאנצע וועלט, אז דו ביסט א קעניג אינדערהיים, וועט דיין ווייב זיין א קעניגן. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער, תני בר קפרא. האט בר קפרא געלערנט, כל הקורא לאברהם אברם עובר בעשה, פארוואס? שנאמר והיה שמך אברהם, די אייבערשטער זאגט, והיה שמך אברהם, אז פון יעצט און ווייטער דארף מען רופן אברהם מיט זיין נייע נאמען, רבי אליעזר אומר עובר בלאו שנאמר לא יקרא עוד את שמך אברם. למעשה אין די פוסקים איז דא א שמועס אז די הלכה ווערט נישט געברענגט אין די ראשונים אין די מוני המצוות ס'דא וואס זאגן אז ס'איז נאר א אסמכתא, ס'איז דא וואס זאגן אז ס'איז דא א סוגיא אין סנהדרין וואס איז חולק אויף די סוגיא, על כל פנים ס'איז דא רייד צו ס'איז צו ס'איז ממש עובר בעשה צו ממש עובר בלאו. זאגט די גמרא אלא מעתה הקורא לשרה שרה שרי הכי נמי זאגט דארט זאגט האט דאך אויך די אייבערשטער געהייסן טוישן נעמען זאגט די גמרא התם קודשא בריך הוא אמר לאברהם שרי אשתך לא תקרא שמה שרי כי שרה שמה, וואס טוט זיך ביי א פרוי איז נאר נוגע די מאן. אלא מעתה, הקורא ליעקב יעקב הכי נמי, דארט האט, זאג עס דארט אויך, שאני התם, זאגט די גמרא, דאס אונז האבן שוין פריער דערמאנט, וואס רשי ברענגט, דהדר אהדריה קרא, די פסוק אליין, דערמאנט נאכאמאל די נאמען פון יעקב, מוז זיין פשט אינעם פסוק אז ס'איז נישט ממש, ס'איז נאר עיקר און טפל, אזוי ווי די גאנצע שמועס וואס האמיר אויבן געהאט, דכתיב, ויאמר אלקים לישראל במראות הלילה ויאמר יעקב יעקב. מתיב רבי יוסי בר אבין ואיתימא רבי יוסי בר זבידא, ואתה הוא ה' האלוקים אשר בחרת באברם, מ'זאגט עס יעדן טאג ביי ויברך דוד, אז דער נביא זאגט, דו ביסט דער אייבערשטער וואס האט בוחר געווען באברם, זעט מען דאך אז דער נביא אליין רופט אים אן אברם, זאל דאס זיין א ראיה אז מען מעג יא נוצן דעם נאמען אברם, אזוי ווי אונז האמיר עס געזאגט אויבן לגבי יעקב און ישראל, אז אויב דער פסוק חזר'ט עס איבער, מיינט עס אז ס'ווערט נאר עיקר וטפל און נישט אז ס'ווערט אן איסור אז איך טאר נישט דערמאנען די אלטע נאמען, אמר ליה התם נביא הוא דקא מסדר לשבחיה דרחמנא, מאי דהוה מעיקרא, דער נביא לויבט דעם אייבערשטן און ער פארציילט א מעשה, ער באציט זיך צו א פאקט. ס'איז געווען אמאל א מענטש וואס האט געהייסן אברם, און נאכדעם האט מען אים גערופן אשר בחרת באברם, דו האסט בוחר געווען אין אים ווען ער האט נאך געהייסן אברם, אבער אוודאי זאגט ער נישט אז איך רוף אים יעצט אברהם, הדרן עלך מאימתי, הדרן עלך מאימתי, הדרן עלך מאימתי, אונז גיימער טאקע ווייטער צו די נעקסטע פרק, זאגט די הייליגע גמרא, הייליגע משנה, אנטשולדיגטס, היה קורא בתורה, א מענטש האט געהאלטן אינמיטן ליינען די תורה, ער נעמט ארויס א ספר תורה און ער ליינט, ער ליינט, ער לערנט, והגיע זמן המקרא, און ער, ווי די ראשונים זענען מסביר, ער האט געלערנט על סדר הפרשיות, ער הייבט אן לאמיר זאגן פון בראשית צו פון שמות פון וואו ער האט אנגעהויבן און ער פארט דורך ביז ער קומט אן צו דעקן אלע דריי פרשיות, די פרשיות פון שמע, און די פרשה פון והיה אם שמוע, און די פרשה פון ויאמר, פארשטייט זיך די ערשטע שאלה ווערט וואס טוט זיך מיט די ברכות, און תוס' האט שוין א שמועס אז מכאן ראיה. אז די ברכות איז אינן מעכבות, א מענטש קען יוצא זיין א גאנצן אויוון יא געהאטס, נאר סיי די ברכות איז נישט מעכב על כל פנים, תוספות באטאונט די נקודה אז א מענטש ליינט קריאת שמע האט ער יוצא געווען א מעטער אוו פעקט עיקר מצוות קריאת שמע, די צווייטע שמועס וואס ווערט דא איז וואס טוט זיך מיט ברוך שם, ברוך שם איז נישט קיין איז נישט קיין פסוק וואס ער גייט טרעפן ווען עס קומט דורך די תורה, איז איז עס א חיוב צו זאגן ברוך שם, איז עס נישט. עס איז דא וואס לערנען טאקע אז דא איז א ראיה אז ברוך שם איז נישט מעכב, און אוודאי דארף מען עס זאגן, באט מען קען יוצא זיין עיקר מצוות קרישמע אן דעם. אנדערע זאגן אז ס'רעדט זיך היה קורא בתורה אז ער געליינט, און ברוך שם האט ער אליין צו אריינגעזאגט פון אויסווענדיג. והגיע זמן המקרא, עס איז אנגעקומען זמן קרישמע, אם כיוון ליבו, אויב האט ער מכוון געווען, און צו מען שוין זען אין די גמרא וואס די כיוון ליבו מיינט, איז יוצא האט ער יוצא געווען. זאגט די גמרא. זאגט די משנה פ בפרקים ווען א מענטש שטייט שטייט צווישן איין פרק און די צווייטע, מיר זעהן אין די משנה אליין וואס ס'מיינט, שואל מפני הכבוד, מעג ער באגריסן א מענטש וועם ער דארף מכבד זיין, למשל עס קומט אריין בית המדרש א אדם נכבד זאגט רשי שראוי להקדים לו שלום, איז אויב שטיי איך צווישן שמע והיה אם שמוע קען איך אים זאגן א גוט מארגן, איך האב פינף מינוט צוריק געהאט די שאלה, געהאלטן אינמיטן ליינען קרישמע, און אידן האבן מיר געגעבן מזל טוב פאר מיין ברודער. און אקעי, כ'האב נישט געדארפט אויסרעדן, כ'האב געקענט יוצא זיין מיט געבן די האנט. ומשיב, און אוואדע, און אוואדע קען, ומשיב, און אוואדע קען ער ענטפערן שלום, און די גמרא גייט שוין פרעגן, אז איך זאג שואל, איך קען אליין אנהייבן די קאנווערסעישאן, איז אוואדע ומשיב אז אוואדע איך קען ענטפערן. באמצע, א מענטש האלט אינמיטן קרישמע, אינמיטן א פרק, איז שואל מפני היראה, איז קען ער דורש זיין בשלום פון אזא איינער וואס ער האט מורא, ומשיב, און אוודאי קען ער ענטפערן. יעצט רשי לערנט וואס מיינט מפני היראה, דא איז זייער א אינטערעסאנטע רשי, אז ער האט מורא אז ער גייט אים, מפני שלא יהרגהו, ער האט מורא פון א מענטש ער גייט אים הרג'ענען, עס קומט אריין דארטן עפעס א קעניג וואס א מענטש וואס איגנארט אים איז א מורד במלכות, איז אוודאי שואל מפני היראה, אנדערע ראשונים, די ראש פרעגט זייער שטארק אז דאס איז נישט קיין חידוש אין הלכות קרישמע, דאס איז א חידוש אין כל התורה כולה, ס'איז א דין אין כל התורה כולה אז א מע אז פיקוח נפש איז דוחה כל התורה כולה, כ'מיין כ'דארף כ'דארף דאס נישט זאגן, האסט גארנישט מחדש געווען דא. סאו ס'דא וואס לערנען אז שואל מפני היראה מיינט אזא מענטש וואס איך בין מחויב ביראתו, א מורא רבך, מורא אב ואם, אז ס'איז דא א דין, ס'איז דא א דין יראה, איז אזא פאל איז שואל. דברי ר' מאיר, אזוי לערנט ר' מאיר, ר' יהודה איז מער מיקל ער זאגט אזוי, ר' יהודה אומר באמצע שואל מפני היראה, אינמיטן קענסטו שואל זיין מפני היראה ומשיב מפני הכבוד און קענסט ענטפערן סתם פאר איינער וואס מ'דארף מכבד זיין, בפרקים צווישן שואל מפני הכבוד ומשיב שלום לכל אדם קענסט קענסט צוריק ענטפערן פאר יעדן איינעם. סאו מיר שוין געהאט אין די פריערדיגע בלעטער דערמאנט אז איינער געבט דיך שלום און דו איגנארסט אים איז עס זייער א הארבע זאך, ס'איז ס'איז ס'איז ס'איז דו רידזשעקטסט יענעם ס'איז ס'איז פעינפול פאר א מענטש די ס'איז. ס'קעגן כבוד האדם איז סאו שאילת שלום און השבת שלום איז א מצוה און און אפילו בפרקים איז ומשיב שלום לכל אדם אפילו פאר סתם א מענטש שמועסט די משנה אויס אלו הן בין הפרקים בין ברכה ראשונה לשניה דאס איז צווישן יוצר אור און אהבה רבה בין שניה לשמע דאס איז יא דארטן פאר שמע בין שמע לוהיה אם שמוע בין והיה אם שמוע לויאמר בין ויאמר לאמת ויציב ר' יהודה דינגט זיך ר' יהודה אומר בין ויאמר לאמת ויציב לא יפסיק ווייל איך דארף דאך זאגן השם אלקיכם אמת, לכאורה. יא. אמר רבי יהושע בן קרחה, האט רבי יהושע בן קרחה געזאגט, למה קדמה פרשת שמע לוהיה אם שמוע, פארוואס הייב איך אן מיט שמע, נאכדעם הייב איך אן והיה אם שמוע, תוס' זאגט אויף דף י"ד, אויף וואס די שמועס דא, די שמועס איז אז והיה אם שמוע האט א געוויסע מעלה, ווייל ס'רעדט זיך בלשון רבים, שמע רעדט דו דו איד הער, א לשון יחיד, והיה אם שמוע איז מער פאר א רבים, מיט דעם אלעם האב איך אנגעהויבן מיטן לשון יחיד, פארוואס כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחילה, ואחר כך מקבל עליו עול מצוות. מצוות? מצוות קען מען טון, ס'פארט אריין אין די סיסטעם, א מענטש ביי דיפאלט טוט מצוות, וויאזוי האט מצוות א תוקף? וויאזוי איז מצוות אויפן ריכטיגן פלאץ ווען ס'קומט מיט קבלת עול מלכות שמים? והיה אם שמוע לויאמר שוהיה אם שמוע וואס רעדט זיך בעיקר פון לימוד התורה נוהג בין ביום ובין בלילה איז די חיוב פון לימוד התורה איז אוודאי סיי בייטאג און סיי ביינאכט והגית בו יומם ולילה ויאמר וואס דאס איז די מצוה פון קרישמע אנטשולדיגט, וואס איז די מצוה פון ציצית, וואס אונז האבן שוין געזען די פריערדיגע משנה אז אינו נוהג אלא ביום בלבד. שמע מינה זאגט די גמרא, פון דעם וואס די משנה זאגט אם כיוון ליבו אז כדי יוצא צו זיין מצוות קרישמע פאדערט זיך זאל זיין כיוון ליבו, איז מצוות צריכות כוונה לערן איך ארויס אז מצוות צריכות כוונה מצוות צריכות כוונה איז א שווערע סוגיא, ס'איז א טיפע סוגיא אונז האבן עס פרובירט אדורכפארן גלאט. מיט רשי אן זיך אריינלאזן אין פראבלעמען איז וואס רשי זאגט אז וואס מיינט מצוות צריכות כוונה אין אונזער פאל מצוות צריכות כוונה מיינט אז איך בין עס מכוון לשם מצוה סאו לאמיר עס מסדר זיין אזוי פאר אונז גיימיר ווייטער ס'איז דא פיר סארטן כוונות וואס אונז קענמער דא שמועסן די ערשטע זאך איז ווען א מענטש איז א מתעסק ער נעמט א ער נעמט א שופר ער בלאזט לאמיר זאגן ווייל ער וויל די די שמוץ זאל ארויסגיין יא אדער סתם ווייל ער האט יעצט א נערוו ער וויל בלאזן ער איז נישט מכוון צו טון די מעשה פון תקיעה, אפילו דאס, מען רעדט נאכנישט צו ער וויל טון א מצוה צו ער וויל נישט, ער איז נישט מכוון בכלל צו טון די א מעשה פון תקיעה, גראדע איז ארויסגעקומען א קול, דאס הייסט דאס הייסט א מתעסק. די צווייטע זאך איז א מענטש ער בלאזט, אבער ער בלאזט ווייל ער וויל עס נוצן פאר א וועק אזייגער, ער בלאזט ווייל ער וויל יענעם באסטן די אויערן, יא, איז אזא זאך ער מכוון צו טון די מעשה המצוה, די מעשה המצוה איז די תקיעה. אבער ער האט נישט מכוון געווען צו טוהן די מצוה לשם מצוה, די תקיעה לשם מצוה. די דריטע סארט כוונה איז איך בין שוין יא מכוון לשם תקיעת מצוה, ער ווייסט אז היינט איז ראש השנה און איך בלאז עס ווייל איך דארף די תקיעה לשם מצוה, איך דארף עס האבן. און די פערטע סארט כוונה איז וואס איז נוגע לגבי קרישמע איז פשוט פירוש המילות. יא, איך קען מיך, איך קען ליינען קרישמע אינזין האבן אז איך טו יעצט די מצוה פונעם אייבערשטן, באט דא דא נאך א קנייטש וואס איך דארף עקטשעלי אינזין האבן די טייטש שמע הער צו ישראל איד ס'איז א אנדערע סארט כוונה וואס ווען איך זאג ווערטער ווען איך זאג טעקסט דארף איך וויסן וואס איך האב געזאגט סאו לאמיר זעהן אזוי שמע מינה מצות צריכות כוונה ווי די גמרא ווי רשי טייטשט אז וויאזוי ס'איז מדויק די משנה איך ווייס נישט איך גיי נישט יעצט אריינגיין דערין על כל פנים וויאזוי רשי לערנט אז פון די משנה גיי איך ארויסנעמען אז אם כיוון לבו מיינט אז איך דארף אינזין האבן לקיים את המצוה, צו טון די, צו ליינען קריאת שמע, צו ארויסזאגן די פרשה פון קריאת שמע, בשביל ציווי השם, כדי צו האבן די מצוה. און רשי לערנט עס אלס א קשיא, ווייל אין אין מסכת ראש השנה האט מען געהאט א מחלוקת, אז א מענטש האט געבלאזן שופר, התוקע לשיר, א מענטש בלאזט שופר און ער האט נאר מכוון צו האבן די סאונד, נישט לשם האבן די מצוה, לערנט דארט רבא אז התוקע לשיר יצא, און ווי אונז לערן מיר יעצט. איז מצוות צריכות כוונה אז איך דארף יא אינזינען לשם מצוה, טוישט די גמרא אז לויט רבא איז מאי אם כיוון ליבו, מאי אם כיוון ליבו, וואס מיינט ער האט דא מכוון געווען לקרות, נישט ער האט מכוון געווען אז ער טוט עס לשם מצוה, ער האט מכוון געווען צו טון די פעולה, צו ארויסנעמען די עקטשועל עקט פון ליינען. איך האב יעצט געליינט די פרשה, פארוואס איך טו עס? לויט רבא מוז איך נישט זאגן אז איך ליין עס ווייל ס'איז דא א מצוה פון סוף זמן קרישמע, איך ליין עס ווייל איך וויל ליינען די פרשה. פרעגט די גמרא, לקרות? דאס מיינט אם כיוון ליבו לקרות? והא קא קרי, מ'רעדט דאך דא פון א מענטש וואס ליינט, וואס הייסט אם כיוון אז אז ער האט א כוונה צו ליינען? ס'איז מ'קען דאך די צוויי נישט צוטיילן. ענטפערט די גמרא בקורא להגיה, איז ווי ס'זעט אויס פון רשי, איז בקורא להגיה מיינט ס'דא אמאל א מענטש וואס ער איז מגיה, ער איז א סופר, ער סקימט, און גראדע זאגט ער די ווערטער, באט זיין ווערטער קומט נישט מצד ווייל איך וויל עקטשולי טון די מעשה, ס'איז אזוי ווי דער תוקע וואס בלאזט אריין לופט און גראדע קומט ארויס א קול, ער איז א קורא להגיה און גראדע פליט זיך ארויס די ווערטער, באט ער האט נישט בעצם מכוון געווען איך גיי יעצט זאגן די פרשה, און אזא סארט כוונה. הייסט נישט קיין כוונה אפילו לויט רבא. תוס' תוס' לייגט צו א קנייטש, תוס' איז נישט אזוי צופרידן, למעשה כ'האב געליינט האב איך געליינט קורא להגיה, קוקט אן תוס' הייסט אויך ווי כ'האב אינזין געהאט צו ליינען די פרשה, כ'האב עס געטון מיט א שטערקערע כוונה מיט א שוואכערע כוונה, עפעס א עפעס א איינער דרייווט דא דעם זיץ, איינער האט דא פאקטיש ארויסגעקוועטשט א פעולה פון ליינען די טעקסט, איז תוס' לערנט אז ס'איז דא א אנדערע פראבלעם ווען א מענטש איז קורא להגיה, גייט ער נישט ליינען לטוטפות ווייל ער ער וויל נישט צומישט ווערן מיט אריינלייגן דא א ו' ער וועט מאכן א מיסטעיק ער גייט עס ליינען טטפת און אזוי כהנה נאך ווערטער גייט ער ליינען אויף א וועג אז די שרייבן זאל זיין מער עקיורעט וויאזוי מען דארף מיט אלע חסרות ממילא אזא סארט קריאה לערנט תוס' הייסט נישט קיין קריאה. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער. תנו רבנן, די רבנן האבן געלערנט, קרישמע ככתבה, אז א מענטש וויל יוצא זיין מצוות קרישמע דארף ער עס ארויסליינען אזוי ווי עס איז געדרוקט אין סידור, מיט די אזוי ווי עס איז געשריבן געווארן די תורה אין לשון הקודש, דברי רבי, וחכמים אומרים בכל לשון, אז א מענטש קען ליינען קרישמע אויף אלע שפראכן אויב פארשטייט ער דעם שפראך, מאי טעמא דרבי. פארוואס לערנט רבי אז ס'מוז זיין דווקא לשון קודש, אמר קרא והיו בהוייתן יהו אז דו זאלסט ליינען קרישמע אינעם שפראך וואס ס'איז געשריבן געווארן די תורה, ורבנן מאי טעמייהו, פארוואס האלטן זיי מען קען אין סיי וועלכע שפראך, אמר קרא שמע בכל לשון שאתה שומע אין סיי וועלכע שפראך, פשט איז אז די יסוד המצוה לויט די חכמים איז די קבלת עול. און און די ווערטער מוזן נישט קומען אין א פארמאט פון לשון קודש ממש, און רבי נמי כתיב שמע, וואס האט עס צו טון מיט די דרשה פון די רבנן, די דעם תירוץ ההוא מיבעי ליה השמע לאזניך מה שאתה מוציא מפיך, צום צום רמ א מחלוקת אין די שפעטערדיגע בלעטער, אז ס'איז דא א שיטה וואס לערנט אז קרישמע, איך קען נישט זאגן קרישמע שטיל וואס איך הער נישט אליין וואס איך זאג, ס'דא א דין אז איך דארף עס קענען הערן, ממילא שמע לערנט רבי, לערנען די רבנן. לערנט רבי אז השמע לאזניך ורבנן סברי לה כמאן דאמר לא השמיע לאזנו יצא, ממילא דארפן זיי נישט די דרש פאר דעם איז אז זיי קריגן זיך, זיי לערנען ס'נישט דא קיין חיוב און א מענטש קען ליינען קרישמע שטיל און רבנן נמי הא כתיב והיו וואס לכאורה פון דעם זאל איך ארויס לערנען אז ס'דארף זיין לשון קודש אויף דעם די תירוץ ההוא מיבעי ליה שלא יקרא למפרע א מענטש זאל נישט ליינען קרישמע למפרע נאר והיו אויפן סדר וואס די תורה האט אונז געגעבן, רשי טייטשט אז למפרע מיינט ובשעריך, ביתך, מזוזות, אנדערע ראשונים פרעגן אז אויף דעם דארף נישט קיין פסוק, דאס איז סתם דזשיבעריש, דאס איז סתם נאנסענס, ס'מאכט נישט קיין סענס, מ'קען דאך נישט אזוי צוזאמשטעלן קיין, מ'קען דאך נישט אזוי צוזאמשטעלן קיין פרשה, ס'מיינט גארנישט. איז די ראשונים לערנען אז ס'מיינט פארדריי נישט קיין פסוקים, א גאנצע פסוק מאכט דאך יא סענס, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, נאך גייסטו צוריק א פסוק וקשרתם, איז איז דא א, קומט די משנה זאגן, קומט די גמרא זאגן, יא אפילו דאס טארסט נישט אויף דעם וועג, אבער וואס איז וויכטיג צו וויסן, אז. גאנצע פרשיות מעג א מענטש יא ליינען למפרע, א מענטש קען אנהייבן ביי ויאמר, נאכן גיין צו והיה אם שמוע, נאכן גיין צו שמע, א איד איז אמאל אריינגעקומען צו בריסקער רב, האט ער געזען ווי ער ליינט טאקע אזוי, ער הייבט אן ביי ויאמר, אדער ביי והיה אם שמוע, און די לעצטע האט ער געליינט די פרשה פון שמע, האט ער געפרעגט וואס איז פשט, האט בריסקער רב געזאגט אז די לעצטע צוויי פרשיות איז נישט מעכב קיין כוונה, די ערשטע יא, ער האט געפילט ווען ער האט אנגעהויבן קרישמע אז ער איז נאכנישט אויף די מצב פון כוונה ווי ער וויל זיין אז ער זאל פילן אז ער האט יוצא געווען מצות קרישמע האט ער אנגעהויבן אויף צוריקצווועגס, איז אריינגעקראכן אויף ויאמר, איז אריינגעקראכן אויף שמוע, ווען ער איז אנגעקומען צו שמע איז ער שוין געווען אזוי אימערסד אין די מצוה אז ער געפילט ווי ער האט שוין די ריכטיגע כוונה. פרעגט די גמרא ורבי שלא יקרא למפרע מנא ליה יעדער איז מסכים צו די הלכה, נפקא ליה מדברים הדברים וואס וואלט געקענט שטיין והיו דברים האלה און ס'שטייט הדברים איז עס א ילפותא, ורבנן דברים הדברים לא דרשי און זיי האבן נישט די דרש. זאגט די גמרא למימרא, דסבר רבי דכל התורה כולה בכל לשון נאמרה. אז אז ווען ס'קומט צו ליינען אין די תורה קען איך עס זאגן אין סיי וועלכע שפראך, אויב דארף איך א לימוד ביי קרישמע אז ס'מוז זיין אין לשון קודש איז דאך געדרונגען אז סתם אזוי ווען איך ליין אין די תורה קען עס זיין אין סיי וועלכע שפראך איז די תוס' פרעגט אויף רשי וואס הייסט דכל התורה כולה ווען איך דארף ליינען אין די תורה די גאנצע חיוב פון ליינען אין די תורה איז די גאנצע חיוב פון ליינען אין די תורה איז מתקנת עזרא ווי פאסט זאל זיין פסוקים וואס קומען מיך זאגן וויאזוי א תקנה דארף אויסזען. און תוס' זאגט אז ס'איז דא געוויסע פרשות, באקאנטע תוס' א פרשת זכור, איז דא אפשר דא אנדערע גרסאות, איז יא א חיוב מדאורייסא, אין די פרשיות ווערט יעצט א שאלה צו ס'איז בכל לשון אדער דווקא בלשון הקודש, נאך א תירוץ זאגט תוס' אז ס'איז דא פרשות וואס איז דא א חיוב מדאורייסא צו זאגן, פרשת חליצה, פרשת ביכורים וואס איך דארף ארויסזאגן. גאנץ אפילו מען רעדט נישט דא פון קריאת התורה ברבים, מען רעדט בשעת די עשיית המצוות פארט פון די מצוה איז מען זאל ליינען די פרשה, און דארטן איז יעצט מיין שאלה צו ס'איז בכל לשון נאמרה אדער נישט. דאי סלקא דעתך בלשון הקודש נאמרה והיו דכתב רחמנא למה לי וואס דארף איך שמע אויסנעמען ענטפערט די גמרא איצטריך משום דכתיב שמע און פון שמע וואלט איך געוואלט מיינען בכל לשון שאתה שומע און לערנען חזל אז אז כ'האב דעם והיו וואס זאל זיך שטעלן קעגן דעם שמע למימרא זאגט די גמרא דסברי רבנן דכל התורה כולה בלשון הקודש נאמרה מוז זיין אז די חכמים לערנען אז אין די גאנצע תורה דארף איך יא זאגן אין לשון הקודש דאי סלקא דעתך בכל לשון נאמרה שמע דכתב רחמנא אז שמע בכל לשון שאתה שומע למה לי אויב די וואס דו גייסט מאכן פון קריאת שמע וועסטו מוזן זאגן אז אז כל התורה כולה איז אנדערש זאגט די גמרא ניין איצטריך משום דכתיב והיו ממילא כדי צו זאגן אז איך גיי נישט זאגן והיו מיינט בהוייתן יהו האב, יא, האב איך דעם דרש פון שמע. און ביז דא איז דער היינטיגער שיעור בסייעתא דשמיא.